א גוטן טאג, היינט איז זונטאג אינדערפרי, לא שבת הים ולא חודש הים, איך וויל ענק נישט האלטן יעדן טאג ביזי, רבותי איך בין אליין א פארנומענער מענטש, איך פאר יעצט אוועק אויף צוויי וואכן, און ס'איז זייער שווער יעדן טאג צו זאגן א האטליין, איך וויל אבער זאגן פארן עולם ס'איז דא בערך פֿיר הונדערט בחורים צווישן ווילימסבורג און בארא פארק, און אין מאנרא הער איך איז דא הונדערט פֿופֿציק בחורים וואס זיי דרייען זיך אין די גאס, איך וויל פרעגן דעם עולם, איר זענט משוגע? איר גיבט נאך געלט פאר אזא מוסד? די פאר גבירים, איר ווייסט? וואס גייט זיין מיט אייער געלט? מענדעלע חזר גייט עס ירש'נען? מענדעלע חזר האט מיט זיין שוואגער מייזעלס, שמעון הערש, ס'איז אלץ מנוולים. איר געבט נישט געלט פאר תורה? אמת ס'איז נישט ענקער געלט, העלפט דערפון איז דאך גע'גנב'עט עניוועי, און די אנדערע העלפט באקומט מען דאך א קיק בעק פון די ישיבה, נאר אפילו דאס קענט עטס געבן פאר א לעדזשיטימעט מוסד. פארוואס זאל זיך דרייען אזויפיל בחורים אין די גאס? איז דא דא איינער דער קאסובער חזר, דער מנוול, דער דר'ערד ליגער וואס האט געמאכט געלט אויף זנות? די גאנצע וואס דו קוקסט אים אן וואס ער האט שוין געקויפט דעם שטיקל לאט וואס ער בויעט א שטיקל בילדינג דאס איז איין שטיק זנות. ער גייט געבויעט אויף פארטי ניינט סטריט און פארטינטה עוועניו און איך האב געזאגט פארן עולם פאר די שכנים ער וועט מטמא זיין אלע ענקערע קינדער זיין קלייענטעל זענען די גרעסטע נואפים האבן זיי אים אפגעשטעלט און ער האט געבויעט ערגעץ כ'ווייס וואו פיפטי טוירד פיפטי פארטה. דער שטיק נבילה האט זיך אויפגעשטעלט, ס'איז געווען אן אסיפה פאריגע וואך, און געזאגט ביי די רבנים, האט ער געזאגט אזוי, רבותי ווער נעמט אחריות אויף צוויי הונדערט בחורים וואס זיי דרייען זיך אין גאס, וואו ער האט געשאסן א באמבע, און ווער נעמט אחריות אויף הונדערטער בחורים וואס זיי דרייען זיך אין די גאס וואס מ'האט זיי מטמא געווען. וואס די אלע וואס דו האסט צוגעהאלפן צו מאכן א שווייג, די אלע פעדעפיילס האבן נעבעך מטמא געווען אזויפיל קינדער אין בארא פארק, פארוואס ביסטו געגאנגען דו האסט מיך אפגעקאלט אז איך וועל זיך נישט אפלאזן פון שלאגן זיך קעגן די פעדעפיילס די חזירים, איים גאנא הענג הים אן א היי טרי, זאג מיר פארוואס קומט זיך מיר צו הענגען פארוואס קומט זיך דיר נישט צו הענגען, דו האסט דיינע קינדער זענען גרויסע חזירים. און גנבים געלט גנבים אויכעט, און דו האסט אלע ביי דיר אין קהילה זענען חזירים, פארוואס קומט זיך מיר צו הענגען, דערווייל זעה איך אז דו הענגסט מיט די פיס אראפ, דו לאולייף, איך וויל זאגן פארן עולם, די רבנים קומען אן יעצט מיט א איידלען פנים, יא אזויפיל בחורים אין די גאס, עטץ האט עס גורם געווען, ווייל פאר צען יאר צוריק ווען איך האב געשריגן האט עטץ עס געלאזט, דעמאלטס איז נאר געווען צוואנציג בחורים אין די גאס היינט איז דא פֿינעף הונדערט, נאו פראבלעם, פארוואס זאל נישט זיין, ס'וועט זיין טויזנטער אויך, איך זאג פאר די אלע בחורים. נעמט'ס ענק צוזאמען פייט בעק עס האט מיך אפגעקאלט א רופא און ער זאגט מיר ר' מנחם איך הער אייך שוין אויס פינעף זעקס יאר פאריגע וואך האט איר געזאגט די שענסטע דרשה פון אייער לייף טיים איר האט געגעבן קאנסטראקטיוו עדווייס געט טוגעדער ענד פייט בעק ווער זאגט אז דער קאסובער דארף מיך רודף'ן איך רודף אים ווען איך זע א רעביש קינד אין די גאס און איך זע אים מיט א בעקיטשע גיי איך גראד צו וועלכער חזר ביסטו וועלכער משכב זכר'ניק ביסטו און פארערשט וואו שטייט אז זיי דארפן אונז רודף'ן אונז גיימיר זיי צוריק רודף'ן. האט זיך געפענט אן ארגענעזעישן ס'הייסט otd אף די דרך ס'איז א מוראדיגע גוטע ארגענעזעישן ווייל דער אמת איז ס'איז דא אן ארגענעזעישן וואס ס'הייסט פוטסטעפס פארטעסט מען חזיר און זנות מיט אלעם דאס איז צדרעק געמאכט צו זאגן אז ס'איז חלילה נישט דא קיין באשעפער נישט דא לית דין ולית דיין יו דו וואט יו וואנט דערפאר איז דארט יעדע פאר טאג געווען איינער אווערדראגט און געפייגערט אווערדראגט און געפייגערט און די בחורים האבן געזען איך האב זיי אלס געזאגט איך פלעג זיי זאגן וואס גייסטו דארט טון וואט איז שי גיווינג אן עדיוקעישן קום צו מיר איך וועל דיך שיקן צום זעלבן פלאץ. וואט איז שי גיווינג יו? זי ווייזט דיר אז מען קען האבן סעקס אין פאבליק צו מען קען נעמען דראגס אין פאבליק? דעטס וואט יור לייף איז אלל אבאוט? יו שוד פייט פאר די רעסט אוו יור לייף ענד סטראגל וויט איט? און אסאך האבן זיך אפגעלאזט און כ'האב זיי געזאגט אופן יור סעלף אן יור און ברוך השם כ'הער ס'איז דא או טי די אף די דרך. אבער כ'וויל ענק זאגן, כ'האב געזאגט פאריגע וואך א שיעור און טאמער האט איר עס נישט געהערט קענט איר עס נאך הערן אויף גאסט ליינס און טאמער האט איר עס געהערט זאלטס אנהייבן זיך ארגענעזירן. פארשטייט אז דובידל טווערסקי האט זיינע שקצים ארום און ארום מיט זיינע צוויי זין די די וואס זיי דרייען אן די שטאט אז זיי זאלן זיין באלעבאס. און גיי ווייז דודל דו ביסט באלעבאס. גיי און ווען ער גייט אין די גאס שריי אים נאך שייגעץ מניוול. גייסטו זעהן דו'סט עס טון דריי מאל. דער מענטש האט מורא ארויסצוקומען אין די גאס. ער איז עניוועי האלב אלצהיימערס האלב סינייל. הי איז נאט גאנע בי עיבל טו גאו טרו דיס. שלאגן טאר מען נישט אבער שרייען מעג מען. ווען זיינע קינדער גייען אין די גאס שריי זיי נאך. גנבים! רויטע חזירים! דעטס איט! יו העוו טו סטארט ליווינג אפ ווייל אין אמעריקע האט מען נישט איינגענומען אוט אוו לאוו, איט וואס א וואר, די סיוויל וואר, ארץ ישראל האט מען נישט איינגענומען פון זיצן אינדערהיים, מען איז ארויסגעגאנגען, מען האט זיך אויסגעבלוטיגט, איך זאג נישט מען האט גוט געטוהן, איך מיין עס נישט יעצט צו זאגן אז דאס איז א געוואלדיגע זאך, אה חס ושלום, איך האב געהאלטן אז ווען די אידן זענען קלוג גייען זיי גראד צוריק אויף יוראפ נאך ווארלד וואר טו, מען לאזט זיך נישט ברענגען אויף אמעריקע, אמעריקע דארף האבן גיני פיגס מיט שקלאפן. אזוי ווי זיי נעמען היינט אריין די פיליפינאס און אין ארץ ישראל האבן זיי אונז גענומען די צובראכענע אידן, זיי האבן נישט געמיינט אונזער טובה, מען האט אונז צוגענומען האב און גוטס, מיט בירגערשאפט, מיט אלעס אין די וועלט. איצט מיינסטו אז אין יוראפ איז דא ווייניגער אנטיסעמיטיזם ווי אמעריקע און אמעריקע איז דא ווייניגער ווי אין יוראפ? ס'איז די זעלבע זאך. דארט האט מען כאטש געהאט, מען איז געווען עסטעבלישט, דא האט מען אונז אריינגערוקט צו זיין שקלאף אין די גרויסע שטעט ווי מען האט געזוכט שלעפערס, און היינט קען מען נישט עפארדן די ריעל עסטעיט, אונז קען מען דא נישט לעבן אזוי. סאו עניוועי, איך זאג די בחורים otd העדס אפ טו יו, כ'בין העפי אז האסט געמאכט אזא ארגענעזעישן, באט ליסן, נאמבער וואן זאלסטו וויסן איין זאך, די האסט א פראבלעם אז מ'האט דיך גע'רודפ'ט, די האסט א פראבלעם אז די האסט פיינט באקומען אידישקייט מיטן אייבערשטן חלילה, וויל איך דיר מסביר זיין, ס'איז דא א העיר ליין דיפרענס צווישן דעם אייבערשטן און זיין תורה און דער וואס האט דיך עס געלערנט. די תורה איז הייליג, דער אייבערשטער איז הייליג, דער אייבערשטער איז כולו טוב, גאט דאס איז גוט, אזוי זאגט דער בעל התניא, ער הייסט גאט ווייל ער איז גוט, די תורה איז גוט, ס'לערנט אונז א דרך חיים, ס'איז שווער, אוודאי, א מענטש, אדם עיר פרא יולד, א מענטש וויל זינדיגן, אבער למעשה אז ער באצוימט זיך, פילט ער א נחת אין יעדע זאך וואס ער טוט, אין מעריד לייף, אין גראון אפ יערס מיט אלעם. דער פראבלעם איז דא געווען איז אז דער וואס האט ענק איבערגעגעבן די תורה דער איז געווען א היטלעריסט א סאדיסט א מענטש וואס האט אליינס נישט געוויסט וואס טוט זיך מיט זיך ס'געווען מלמדים וואס האבן מיטגעמאכט ווארלד וואר טו איך ווייס נישט וויפיל זיי האבן געגלייבט אין גאט איי דאנט בעליוו דעט דעי בעליווד אין גאד אלל טוגעדער זיי האבן דאס צוגעקוקט נו וואס האבן זיי געוואלט וואס האסטו געוואלט פון זיי זיי זאגן דער סיגוטער איז געזעסן אין לאגער און געזינגען אני מאמין מאמין מאמין מאמין. ער איז געווען אן אפיקורס א כופר האט נישט געגלייבט צו דעם באשעפער, ער האט אנגעפרעסן וואוילע טרייפע גאנץ כלל ישראל ביז צום היינטיגן טאג עסט מען נאך אויף זיין בארד, ער איז געווען א היטלער געליטענער, וואס זאל איך ענק זאגן? און דעם אזוי מ'האט אונז איבערגעגעבן דאס אידישקייט, קומסט אריין אין א שול, אפילו אין א מאדערענע שול זעצט זיך צו א חזן, ער דאווענט א בעל תפילה עפעס מ'האט אונז אויסגעלערנט ווי גרעבער דער קול איז און ווי גרעסער ער קען קרעכצן וויי וויי וויי, אה דער גאט דער צדיק, און דער זאגט עפעס. און עט די ענד אוו די דעי האבן די אלע מלמדים מיט אלע אונזערע מענטשן וואס האבן אונז איבערגעגעבן די תורה זענען געווען חזירים הייסט פירסט גרעיד אנבעליוועבל און ממילא האבן זיי אונז געמאכט פארביטערט דאס אידישקייט ענד דאונט מיסאינטערפרעט אז אידישקייט איז שלעכט שלעכט זענען די וואס האבן אונז געמאכט אזוי פילן ווייל זיי זענען אליין נישט געווען בעסער איך זאל זאגן אז די אלע מלמדים וואס זענען געווען צדיקים א מכּה זיי האבן אונז אלע אראפגעצויגן די הויזן, אלע געטאטשט ווי מען טאר נישט, אונז געדענקט מיר דאס אלעס, אונז געדענקט מיר וואס דארט איז געווען, און וואס איז געווען אין קעמפ און אין וואלד, וואס אונז האמיר אלע פארגעסן מיינט עטס? סא במילא ווען עטס נעמטס אויס דעם ענגער דעם כעס אויפן הייליגן באשעפער און אויף דער הייליגער תורה דען יו אר דואינג ראנג, כ'האב אייך שוין געזאגט, א מענטש נעמט א שטעקן און שלאגט א הונט, נעמט דער הונט און ער בייסט דעם שטעקן ער וויל עס צונעמען, ער כאפט נישט, נישט דער שטעקן איז דיין פראבלעם, דער מענטש איז דער פראבלעם, גיי געב א בייס פארן מענטש און ער וועט אנטלויפן. אונז האבן געלערנט פאלשע הינט און רבנים מלמדים חזירים נואפים היטלער געליטענע כ'האב זיי שוין געגעבן א מליץ יושר אויכעט זענען געווען היטלער געליטענע און ממילא וואס האסטו געקענט טון זיי האבן אויך נישט געהאט ווער עס זאל מיט זיי לערנען זיי האבן געזען טויטע רעכטס און לינקס עניוועי סאו איך וויל זאגן די או טי די בויס יו העוו. דו פייט בעק נאו, גייטס אין פראנט פון זאליקא'ס הויז נעמטס א פערמיט, וועט ער נישט וועלן געבן, מאכטס וואקינג, וואקינג דארף נישט קיין פערמיט, שרייטס אים דו שייגעץ דו, דו ברענגסט דאך אונטער כלל ישראל, דו ווארפסט ארויס אזויפיל בחורים, און די זעלבע טוטס אין פראנט פון אהרן'ס הויז און אין פראנט פון מענדעלע'ס הויז, נעמטס א גרויסן פיקטשער פון אמסטערדאם מיט די וואסערן וואס גייען דארטן און נעמטס א שיינעם פיקטשער פון אזוינע וואס זי שטייט אין פראנט ביי די טיר, ביי די ווינדאו, ער וועט זיך דערמאנען, ער וועט משוגע ווערן, ער וועט אריינלויפן דערין, רבותי! איף יו נאט גאנע פייט בעק עטס עטס איף יו גאנע טעיק איט אוט אויפן אייבערשטן עטס וועטס פייטן דעם אייבערשטן כביכול חלילה עטס וועטס פייטן די תורה יו נאט גאנע געט עני פלעיס דו בלייבסט אויסגעשפילט. ס'איז דא איינע פון די גרויסע סי ען ען די גרויסע סטעישאנס אויפן טעלעוויזשן איז ס'הייסט ענדרו קופער ער איז היינט פון די גרויסע אויספרעגערס האט ער אראפגעשיקט א מענטש דא אין וויליאמסבורג נאכדעם וואס מ'האט מיך גערודפ'ט און מ'האט מיך געגאסן בליטש אין פנים מ'האט מיר געטון אלעס שלעכטס מ'האט מיך געשאסן אראפגעשיקט און זיי האבן געפרעגט צי איך גלייב נאך אין די תורה, צי איך בין נאך א פרענד מיט די תורה, צי איך גלייב נאך אין גאט. זאג איך לאמיך דיך פרעגן עפעס, וואס איז גאט שולדיג אז דא איז דא פראים חיות? און וואס איז די תורה שולדיג אז די חברה האבן נישט געלערנט די תורה און זיי ווייסן נישט וויאזוי זיך אויפצופירן? זאג איך אים, איז דאס ריכטיג אז א מענטש זאל מאכן געלט אויף זנות? טא דא אז איינער. קלאר, מיט אנדערע א גאנצע ארגענעזעישן זאל זיין געבויעט אויף זנות, דו מעגסט טוהן וואס דו ווילסט, און טאמער מען וועט דיך כאפן באצאל אונז נאר די געלט און אונז עמיר דיך גיין ריינוואשן, זאג איך מיר די תורה עפעס שולדיג מיט דעם, מען האט געהיידזשעקט די תורה און מען האט געהיידזשעקט דעם חלילה דעם רבונו של עולם'ס רצון, וואט קיינד אוו נאנסענס איז דאס אויף די תורה בין איך ברוגז? כ'האב געזאגט איך בין ברוגז אויף די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט אז זיי האבן נישט גענומען עקשען, דעי פוט שעים אן דעיר לאו סיסטעם, דעיר לאו סיסטעם סטינקט. די לאו סיסטעם איז געווען קאראפטעד, די לאו סיסטעם איז געווען אז מ'האט גענומען געלט, און ממילא אז די רבנים האבן נישט קיין מורא געהאט האבן זיי אויך געטון וואס זיי האבן געוואלט. דאס איז די בלעימס, נישט די תורה איז די בלעים, און יענער האט עס נאכגעשפילט אויפן טעלעוויזשען, כ'האב עס געזען ווי ער שפילט עס נאך, הענדערסאן קופער הייסט ער דאכט זיך מיר, א זייער א געוואטשטע סטעישאן, און זיי האבן זייער שיין מפליא געווען וויאזוי איך האב דאס מסביר געווען. סאו בחורים טייערע, נישט די תורה איז די שולד, די שולד זענען אזעלכע שקצים ווי זאליקא, א אומגעצאכטער יונג, אן עם הארץ א שטריק, און משה משוגענער פרידמאן האט מייסד געווען ער וויל האבן א פאזישן אין סאטמאר און ער וועט אים מאכן רבי, צובראכן זיין פעמילי, צובראכן אלעס, צובראכן סאטמאר רב'ס שטול, אין דעם איז די תורה אים שולדיג? די תורה איז דיר גארנישט שולדיג, יעצט די אלע בחורים זאלן זיך צאמנעמען און מען קען מען אינאיינעם ארויף פארן אויף אלבעני און מען וועט זאגן פאר די גאווערמענט מען ווארפט ארויס מענטשן אין די גאס, יעצט דעיס איז א האלבע פראבלעם, די אנדערע פראבלעם איז זענען אלע אילליטערעט קיינער קען נישט קיין עי בי סי. פארוואס ווייל יעקב שמעון כהן יעצט טוט עס אנדערע מארק אז מען לערנט חובות הלבבות און זאגט מען כאילו מען לערנט עטיקל מען לערנט צו זיין רבנים מיט ראבייס ס'איז באלאני מען זאל אפשפארן אלע פאנדינג פאר ישיבות אלעס שוד בי קלאוזד דאון אויב עטץ האטס נישט קיין געפיל פאר די צויין צען פיפצען צוואנציג פראצענט וואס עטץ ווארפטס ארויס האב איך שוין נישט קיין געפיל פאר די אכציג אויך נישט ס'איז אלעס באלאני. רבותי, כ'וויל ענק זאגן, דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג איז אפגעפייגערט, פארוואס ס'איז דא נחום ראזענבערג'ס האטליין, ס'איז דא היינט בלאגס, אלעס קומט ארויס עפענטליך, אלעס! און איך וויל ענק זאגן איין זאך, דער אזיאטישער מארמאראשער וועג איז געפייגערט, יעצט איז אין ענקער הענט, עטץ זאלטס מאכן יעצט א נייען וועג, אז עטץ ווילטס, איך וועל ענק העלפן, איך ווייס וואו צו גיין, אונז זאל מיר אינאיינעם גיין, און אונז מיר אינאיינעם אויסרייסן די אלע שקצים וואס האבן אונז אונטערגעברענגט. דאס איז איין זאך וואס איך וויל זאגן. די צווייטע זאך וואס איך וויל זאגן איז, איך האב גערעדט מיט אנטווערפן, איך האב אים געזאגט, דעם דינסטאג דארף מען אנהייבן בודק צו זיין צי די בעלזער מיידלעך זענען בתולות צי נישט. יעצט איך הער זאגן אז דעם מאנטאג גייט זיין נאך אן ארגערע זאך, מען נעמט אין קאורט דעם הויפט פון די מיניסטער אוו עדיוקעישן. ס'איז דא אפאר טויזענט אידישע תלמידים מיט תלמידות מען גייט אים נעמען אין קאורט. פארוואס? ווייל זיי ווילן נישט אז מען זאל לערנען די אלע זאכן וואס דער מיניסטער אוו עדיוקעישן שרייבט פאר, און זיי ווילן נישט מען זאל דארפן לערנען ענגליש און פארטיג. יעצט איך גיי ענק זאגן, עטס ווייסט דאך איך בין דאך א גרויסער נאר, א טיפש, א בהמה, און איך האב אין אוקריינע האב איך אפאר שיקסעס, עכט, עטס קענטס דאך מיין גאנצע היסטערי קענטס דאך, די אלט אזיאטישע מארמאראשע וועג. כ'וויל ענק זאגן, איך גיי ענק זאגן וואס דא גייט זיין, מען גייט נעמען די בעלגישע אידן און מען גייט זיי שיקן זאלן זיך לופטערן, שיט, געט אוט אוו דער, די גאנצע זאך איז א טריק ארויסצואווארפן די אידן, פון וואנעט ווייס איך, וועל איך ענק זאגן, איך האב אינסייד אינפארמעישן אז פאר די אראבער האבן זיי געזאגט אז דעם טעם פארוואס זיי גייען יעצט מען זאל מאכן עדיוקעישן, דער אראבער וויל דאך אויך נישט עדיוקעישן, האבן זיי געזאגט ווייל די אראבער דרייען זיך אין אלע גאסן און זיי מאכן אן קינדער און זיי מערן זיך און זיי גייען נישט פאר עדיוקעישן. און ממילא גייען זיי און זיי פאלן ארויף אויף די גאווערמענט אזוי ווי דא ביי וועלפעיר, און די גאווערמענט וויל עס נישט געדולדן, ס'א קליין לאנד בעלגיע, אזוי האבן זיי פארקויפט פאר די אראבער אז וועגן דעם ווילן זיי מען זאל זיין עדיוקעיטעד, יעצט איז דא דא א פאנטש ליין, פאר די אידן האבן זיי פארקויפט דעם זעלבן ליגנט, אז זיי מאכן אן צופיל קינדער און זיי האבן נישט קיין וועג אויף ארויס. יעצט דער אמת איז אבער, די יודעי דבר זאגן אז זיי ווילן ביידע ארויס, זיי ווילן זעהן ארויס די אידן מיט די אראבער, און דעם פארקויפן זיי אזוי און דעם פארקויפן זיי אזוי, און ס'איז א גאנצע מישמאש, ס'קערט זיך דארט איבער די שטאט מיט מיטינגען, עטס ווייסט נישט וואס דא גייט דארט גייט פאר, נאר וואס? עה, רוב מענטשן וואס זוכן פרנסה מופן עניוועי אוועק אויף ענגלאנד און דארטן אין בעלגיע דאס איז זייער קאמישע משוגענע מענטשן, אפילו די אידן אין בעלגיע זענען אביסל קאמיש. און ווילאנג זיי האבן געקענט דרייען מיט די דיימאנדס האבן זיי געדרייט, יעצט זענען געקומען די פאקיסטאנער מיט די רוסישע און זיי קענען בעסער דרייען, דרייען זיי נאך בעסער. סאו א בעלגישער איז אלץ געווען אזא קאמישע טייפ, סאו די חברה ווילן ענק זעהן ארויס, טראסט מי און סי די קאמישע בעלגישע חברה ווילן ענק זעהן ארויס. אין בעלגיע האט מען זייער אסאך זאכן אויסגעטראפן, מעדיקל זאכן מיט אנדערע זאכן, הזרעה מלאכותית איז אין בעלגיע אויסגעטראפן געווארן, זיי זענען זייער. געלערנטע שטודירטע מענטשן און זיי האבן ליב יעדער זאל זיך ארבעטן פאר זיין ברויט נישט איינער זאל אויסארבעטן א וועלפעיר און ס'איז דארט גרויסע פראבלעמס און מיר זעהן ולהשם הישועה. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך ס'איז דא הידברות וועלטס כ'מיין דער וואס ס'פירט עס ער הייסט מנשה כ'דענק שוין נישט זיין צווייטן נאמען. איז דער מנשה האט מיך אלץ אויסגעפארט, ברענג דו מיר די אלע פגועים פון בעלז קעגן יענקל פירער און איך ווארף זיי ארויס. האב איך געזאגט פיין, איך האב אים געברענגט צוועלף מענטשן און די בעלז בעלזער בעש ט האט זיי אויפגענומען און געזאגט ס'איז אלעס שקרנים און יענקל פירער איז נאך געווארן שטערקער. סאו דער הידברות דער מנשה, דער מנשה האט יעצט אריין געלייגט אין אלע שילן א פיקטשער ווי איינער וואס איז א זינגער וויאזוי ער האט אויסגעזען פארדעם און נאכדעם. כ'וויל דיר עפעס זאגן, אין אונזערע שילן ברויך מען דאס נישט האבן. דו דארפסט גיין אין מאנהעטן אין די שמוציגע גאסן, און דארט זאלסטו ארויסכאפן אונזערע בחורים וואס זענען פארפאלן, אבער אין אונזערע שילן אריינצוברענגען דאס איז אריינצוברענגען צואה אין א בית מדרש, מ'טאר נישט מאכן דארט א ברכה, מ'טאר נישט זאגן קיין יהא שמיה רבא, צואה דברות, ליסן. האלד יור הארסעס, נאו וואט ווען ענד ווער, דאס איז די פראבלעם, בעלזער רב האט זיך איינגערעדט ער מוז זיין אזוי ווי ליובאוויטש, איבערמאכן די גאנצע וועלט, ליובאוויטש זענען אויסגעלערנט זיי זענען נאך פון דער היים נאך פון רוסלאנד אויסגעלערנט געווען, מען געבט פאר זיי קורסן מען לערנט זיי אויס, און הערשט פאלן אוועק גאנץ אסאך פון זיי, זיי פאלן אוועק גאנץ אסאך, דער איז נאטינג טו טאלק אבאוט. איז וויל איך אייך פרעגן, עטס וואס זענטס חסידישע חניאקישע אידן, נישט געקוקט אויסער די ד' אמות פון בעלז, גוט, עטס גייטס אריינברענגען פסולים אין כלל ישראל און זיי אויסלערנען און מחזיר בתשובה זיין, ווי קומט דאס צום בעלזער רב? כ'ווייס בכלל נישט, ער האט געגעסן ווילדע שוועמל זעט אויס די לעצטע פאר יאר, סאמטינג איז ראנג מיט היס דייעט אדער מיט זיין מעדיקעישן, איינער אדזשאסט עס אים. קען זיין יענקל פירער ווייל ער וויל בלייבן ווייטער דער חוזר און נאנט צום רעבן. עניוועי. יעצט איך הער איך קוק אויף די בלאגס אז אין מאנרא טוט זיך ראיאטס מען זעצט אויס פענסטער רבותי מען טאר דאס נישט טוהן דעטס נאט די וועי טו דא איט איר מאכטס א חילול השם און עטס מאכטס דעם אידישן נאמען ביליג זאליקא האט געוואלט יעצט מאכן אין בלומינגדעיל איך ווייס ווי ס'הייסט בלומינגבערג ער האט געמוזט זאגן אסאך ליגנט און נאך די ליגנט איז מען אלעס ארויסגעקומען, יעצט זאגן זיי פיין ווילסטו מאכן דא קאסט א סוער פֿינף מיליאן דאלער יעדעס הויז וועט קאסטן נאך צוויי הונדערט און פֿופֿציק טויזנט דאלער און גיי שטעל דיך אויפן קאפ האלטסט שוין ביי א האלבן מיליאן דאלער, דער עולם איז ממש ווען מען זעט א חסידישער איד וויל קומען אין די געגנט לויפט מען אוועק פאר די אלע חילול השם ס'האט זיך אנגעמאכט אין מאנסי, מיטן סקול דיסטריקט אין מאנרא מיטן סקול דיסטריקט אין רבותי מעיבי איטס טיים טו סעטל דאון דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג שטארבט אפ די גוגלס מיט די אלע נייע טעקנאלעדזשי ברענגען אלעס ארויס ס'טויג נישט די מצב רבותי עטס ווילטס נישט פארשטיין מ'גייט אריין אין א שול מ'הערט א שיינעם בעל תפילה ער דאווענט ער זינגט זיך און קומט ד.

ס'איז ארומגעגאנגען צעטלעך און זיי באשמוצן דארטן דעם פישער און דעם אנדערן דארט נאך עפעס איינעם און סופר, כ'וויל ענק אויסלערנען א ז. און זיי זאגן כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א, כ'וויל דיך אויסלערנען א זאך. מען שיסט נישט א, א קויל. אין סיביר וואָס מאָסקווע האָט נישט באַשטעלט. אהרן איז אַ דורכגעפוילטער שייגעץ, אַ הונט, אַ כלב טמא, ער קען קיין ישיבה נישט פירן, ער קען גאָרנישט, ער איז אָנקאָנטראָלעבל. אָבער ווען ער האָט געוואָלט נוצן די בחורים פאַר זיינע שייגעץ שטיק האָט ער זיי גענוצט און יעצט לאַכט מען פון אים. און אַ מענדעלע חזן איז געווען פון ראָבער, לאַכט מען יעצט פון דער. זאלסט נישט בלעימען די צוויי איינגעשטעלטע, פישער איז אינעסענט, ער זאגט נאר נאך וואס אהרן הייסט אים זאגן, און דער אנדערער איז אויך אינעסענט, דער סופר. דער שייגעץ איז אהרן בכבודו בעצמו, עס וועט קומען נאכאמאל א צייט ווען מען וועט אים אויך ארויסבאגלייטן מיט מוזיק, ווייל ער מיינט אויך ער קען טוהן וואס ער וויל. קומט איינער צו מיר צו און ער זאגט מיר הרב, קומט צו מיר צו, איר ווייסט מען דארף זיך שוין אראפזעצן, איר ווערן א חלק צוריק פון סאסייעטי, ס'לוינט זיך אייך. זאג איך אים רבי איד וועלעכע סאסייעטי? איינער עפעס איינער מינצבערג א ראש ישיבה ווארפט מען ארויס, קארנבליט ווארפט מען ארויס, עטס האטס א סאסייעטי בכלל? ווער ס'גלייבט אין ענקער עבודה זרה און ווער ס'טאנצט מיט מיט ענק אווער אבאוו עווריטינג איז א מענטש און ווען נישט פליעט ער עניוועי סאו וואס איז סאסייעטי? און נאכדעם דארף איך פארשטיין אייער סאסייעטי? צו זאלמען לייב סאסייעטי? צו דארטן אין מאנסי איז דא א נייע סאטמאר דארטן אויפן פוילישן נוסח, די רבי פון די ממז די טאטע פון די ממזריקוס, חיים שיע האלבערשטאם סאסייעטי, וואס א סאסייעטי? צו ישראל האגער א מצרי? דער שייגעץ דער נואף? ס'טאטש פרויען וואוהין גיי איך און ער גייט זיין רבי? דער אמת איז איך האלט אז דער. שומרי אמונים האט געטון גוט ער איז געקומען אויף מאנסי דארט איז די פלאץ שראל האגער א מצרי עט אמאל ווערן רבי וועט ער אריינקומען ער פירן אין די מקוה וועט ער פירן נאקעטערהייט דעם טיש און ממילא האסטו דעם שומרי אמונים אויכעט. ס'איז א גוט פלאץ מאנסי, ס'איז א סעיף העיוון פאר אלע חזירים, ס'איז יעצט ארויסגעקומען דים. דים איז ארויס געקומען פון תפיסה געגאנגען די די ארגענעזעישאן חברים און מען האט אים געמאכט א גרויסע סעודה פשש מוראדיג יעצט זעהט עטס וויפיל זענען ווערט די חברים איז גארנישט ווערט די שומרים איז גארנישט ווערט און די הצלה איז גארנישט ווערט איך האלט מען דארף מאכן נאך א הצלה א רעכטע, דאס זאל זיין די לינקע, אונז גייען מיר מאכן א רעכטע הצלה, אז מען טרעפט א מיידל העמיר זי טראגן נישט אין האספיטל, נאר קודם זי טראגן צו די פאליס, נאכדעם צום האספיטל, און יענקי דאסקאל העט אונז זאגן וואס צו טון, איינער שרייבט מיר אריין א מורא'דיגן טעקסט, זיין ברודער האט מען געכאפט מיט דראגס, מיט אלע כל עבירות שבתורה, אזוי שרייבט ער מיר, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, כ'נעם א דיסקלעימער, טאמער ס'איז נישט אמת, יענקי, עט אבאכט געבן, יענקי דאסקאל. אויף אונזערע ווידיאוס, און יעצט איז דא א רעיפ וואס מען באהאלט די גאנצע צייט, ס'איז א שעים, רבותי לאמיר רעוואלטירן, אונז מאך מיר אן אייגענע הצלה, אז שלום שניצלער קען זיין א לויפער פאר זיי, זאלט איר וויסן טראסט איך זי גארנישט, די שומרים זענען קאראפטעט, מען דארף עס טשענדזשען אזוי ווי מען האט איבערגעטשענדזשט טשארלס היינס, מען האפט מיטן אייבערשט'ס הילף, און די זעלבע אויכעט מיט די חברים. אזא שמוציגע זאך, דו גייסט אים נאך מאכן אן אויפנאמע? יעצט אמאל האבן זיי געטון וואס זיי האבן געוואלט, היינט רודפ'ן מיר זיי צוריק. ווער ס'האט געווינען? כ'מיין אונז האב מיר געווינען. לוקס לייק איט. ביי קען טאמפסאן האב איך געזען איינע פון די פיקטשערס איז משה דוד נידערמאן זיצט דארט, משה דוד האסט פארגעסן דו ביסט דאך נישט קען טאמפסאן'ס א מענטש, קען טאמפסאן גייט דיך איינזעצן אלע דיינע קרוקס, נחמיה וועבערמאן גייט ער לאזן פוילן דארטן. דער מונקאטשער רב, מען האט אים געזאגט אז קען טאמסאן האט געווינען, זאגט ער נו מען דארף טרינקען בראנפן, טשארלס היינס איז געווען א רשע מרושע, איך ווייס נישט, דערווייל האט ער פאר דיר געארבעט אלע יאהרן טשארלס היינס האט ער געטוהן כל דבר אסור, פארוואס ווייל ער האט נישט באפרייט נחמיה איז ער געווארן א רשע מרושע? דו מונקאטשער רב דו וואוי ביסטו א לאו לייף. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך צוביסלעך. איטס א סלאו מאווינג וויהיקל. יעצט אין בני ברק האט מען אפגעשטעלט א מענטש וואס האט געהאט גערעיפט א נײַנצן יעריג מיידל ער האט זי גענומען אין זיין קאר און ער איז געפארן איך ווייס דארטן ס'איז זיין ביזנעס איך ווייס פונקטליך און דארט האט ער זי מיטגענומען און ער האט מיט איר געטון וואס מען טאר נישט און זיין נאמען לויט ווי איך הער כ'נעם א דיסקלעימער קען זיין ס'איז נישט אמת אבער אזוי האב איך באקומען אינסייד אינפארמעישן זיין נאמען איז פרייליך פון רחוב דמשק אליעזר פינת אמרי ברוך, דאס איז דארטן פונקט אינמיטן הארץ פון שיכון וויזשניץ, דמשק אליעזר ביי אמרי ברוך איז א וויזשניצער חסיד פון סרול האגער המצרי, און סרול האגער המצרי ס'הייסט פון בני ברק און ס'איז אויך דער האגער המצרי געגעבן א ברכה ער זאל באפרייט ווערן פון תפיסה, יעצט אויב דאס איז אמת איז דער סרול האגער האט איינס פון צוויי פראבלעמען. אדער די צרות האבן אים געמאכט ער זאל זיין סענייל, ער איז א משוגענער א צעדרייטער ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך, איך האב דאך אים געברענגט א וויזשניצער חסיד וואס איז נעבעך שיער אראפ פון וועג וועגן דעם, און פלוצלינג אלל אוו א סאדען אלעס ווערט שוין גוט? איך פארשטיי נישט, ער גייט נאך געבן ברכות? ער איז געגאנגען וויזיט צום שומרי אמונים רעבן אין תפיסה ווען ער ווייסט ער זיצט דארט פאר רעיפ? איטס געטינג ביאנד עוועריבאדי, אדער דער מענטש איז סענייל, די צרות, ער האט געליטן אכצן יאר צרות האבן אים געמאכט סענייל. אדער איז ער סתם א פערד? ס'דא אמאל איינער וואס איז דרייסיג יאר איז אויך א פערד? און קען זיין וועגן דעם האט מען אים טאקע געמאכט אויס רב אויכעט. כ'הער זאגן ער האט דעם טאטן געשפיגן אין פנים, די טאטע האט געזאגט געב נישט אויס קיין געלטער יעדער קומט צו דיר וויינען, ס'האט אריינגעברענגט וויזשניץ א האלב מיליאן דאלער חובות, מ'האט אים אויסגעלייזט, און ער האט ווידער געטון זיינס. כ'בין נישט אזוי זיכער מ'האט אים ארויסגעווארפן נאר ווייל דער ברודער איז געווען א רוצח, דער ברודער מענדל איז א רוצח און א קולט, אבער. דער מענטש האט זיך אויפגעפירט נישט ווי א מענטש, יעצט קומט ער דא בויען מוסדות אין מאנסי, מען זאל אים פארהאלטן, יעדער זאל אים זאגן רעבע ווי קענסטו בעקן חזירים, וואסערע מין קאמיוניטי גיי מיר אונז צו, שוין דאס אלעס נאר געווען אויף זונטאג א הקדמה, ס'וועט נאך קומען די וואך מערטשעם, זייטס אלע געזונט.